ברוך השם, מסכת גיטין, דף ס"ה, עמוד ב', די צווייטע משנה. זאגט די משנה, בראשונה, די ערשטע צייט היו אומרים האט מען געזאגט, היוצא בקולר, איינער גייט ארויס בקולר, מען גייט איינעם הרג'נען, דער מלך איז געזאגט ס'קומט אים מיסה, ואמר האט דער מענטש געזאגט, כתבו גט לאשתי, שרייבט א גט צו מיין פרוי, ער וויל נישט זאל זיין זקוק צו א יבם, זאגט ער מען זאל איר גט'ן, דאס ווארט תנו האט ער נישט געזאגט, ער האט געזאגט שרייבט, שטענדיג איז דאך דער דין ווען איינער הייסט שרייבן, שרייבט מען דעם גט, אבער געבן, כל זמן ער זאגט נישט תנו, גיט מען נישט. אבער דא היוצא בקולר האט מען געזאגט, אפילו ער האט נאר געזאגט כתבו, הרי אלו יכתבו ויתנו, מען זאל שרייבן און מען זאל געבן, ווייל ער, וועגן זיין פחד, איז ער טרוד און ער זאגט נישט ארויס די גאנצע זאך. חזרו לומר, נאכהער האט מען נאך מער מוסיף געווען, אף המפרש, אויך ווען איינער טוט זיך אפשיידן פון יבשה לים ער דארף פארן אויפן ים וואס דאס איז א מקום סכנה, זאג מיר אויכעט אפילו ער זאגט נאר כתבו נישט תנו זאל מען שרייבן און געבן, און אויך והיוצא בשיירא ווען איינער דארף ארויסגיין מיט א קאראוואן אין דער מדבר וואס א מקום סכנה האט מען מוסיף געווען אז ווען ער זאגט כתבו אפילו ער זאגט נישט תנו זאל מען געבן. רבי שמעון שזורי אומר, רבי שמעון שזורי זאגט אף המסוכן, דער זעלבער דין איז ביי א חולה ביי א שכיב מרע, אויב ער זאגט כתבו אפילו ער זאגט נישט תנו איז אויך דער דין אז מען שרייבט און מען גיט. רש"י, היוצא בקולר, ליהרג למלכות, דער מלך זאגט ס'קומט אים מיסה, ואמר כתבו האט געהייסן שרייבן א גט, אף על פי שלא אמר תנו, אפילו ער האט נישט געזאגט תנו, יכתבו ויתנו, זאל מען שרייבן און געבן, דאגב פחדיה, צוליב זיין מורא, טריד איז ער טרוד ולא פריש ער האט נישט ארויסגעזאגט אז מען זאל געבן, אבער געמיינט האט ער געמיינט מען זאל געבן, המפרש לים, והיוצא בשיירא. למדבריות המסוכן מיינט מען חולה. גמרא, גניבא יוצא בקולר הוה, גניבא האט דער מלך געזאגט עס קומט אים מיסה. כי הוה קא נפיק, ווען ער איז ארויסגעגאנגען אמר האט ער געזאגט, הבו ארבע מאה זוזי, מען זאל געבן פֿיר הונדערט זוז

זאל רב אבינא טראגן א באסקעט אויף די אקסלען מיט ברויט צו גיין אויפן וועג, ואזיל און ער זאל גיין לגבי דרב הונא רביה צו זיין רבין רב הונא, לויט רב הונאן וועט ער זוכה זיין אין דער מתנה וואס גניבא האט אים געגעבן, ווייל ער האט זיך דאן נישט געהאט געמאכט קיין קנין. דאמר רב הונא, רב הונא האט געזאגט, גיטו דער גט פון א שכיב מרע כמתנתו, האט דעם זעלבן דין ווי די מתנה פון שכיב מרע. מה מתנתו, אזוי ווי ווען דער שכיב מרע גיט א מתנה, אם עמד ער איז געווארן געזונט חוזר קען ער חרטה האבן, כאטש בשעת די מתנה האט ער גארנישט נישט געזאגט קיין שום תנאי, נאר מיר ווייסן אז די גאנצע נתינה איז נאר געוועזן ווייל ער האט געמיינט אז ער לעבט, ער וועט נישט לעבן, דעריבער קען ער חרטה האבן. אף גיטו, די זעלבע זאך האט געגעבן א גט צו זיין פרוי אם עמד חוזר, האט רב הונא געזאגט אז גט איז גלייך צו מתנה. און מיר זאגן פארקערט אויכעט אז מתנה איז גלייך צו גט, ומה גיטו אף על גב דלא פריש, און אזוי ווי ביי דעם גט אפילו ער האט נישט געזאגט מען זאל געבן ער האט נישט אלעס ארויסגעזאגט כיון דאמר כתבו, ער האט געזאגט מען זאל שרייבן אף על גב דלא אמר תנו אפילו ער האט נישט געזאגט תנו איז דאך דער דין אז מען גיט אף מתנתו, די זעלבע זאך ביי א מתנה, כיון דאמר תנו, אויב דער מסוכן האט געזאגט מען זאל געבן, אף על גב דלא קנו מיניה, אפילו מען האט נישט מקבל קנין געווען, שטענדיג איז מען דאך נישט זוכה אין דער זאך דווקא ווען מען מאכט א קנין, אבער דא איז אויב ער זאגט תנו אפילו מען האט נישט געמאכט קיין קנין האט מען זוכה געווען, איז האט רב אבינא נאר זוכה געווען, ווייזט דא אויס אליבא דרב הונא רביה, ווייל רב הונא זאגט מען דארף נישט מאכן קיין קנין. מתקיף לה רב אבא, האט רב אבא געפרעגט א קשיא, אז דו זאגסט אז ס'איז גלייך גט צו מתנה אי אויב אזוי מה מתנה ישנה לאחר מיתה, מען קען געבן דעם דעם מתנה זאל חל זיין לאחר מיתה, אף גט ישנו לאחר מיתה, זאל איך זאגן די זעלבע זאך ביי גט זאל חל זיין לאחר מיתה, און איך קען דאך אזוי נישט זאגן, ממילא זע איך דאך אז ס'איז נישט גלייך גט צו מתנה. זאגט די גמרא הכי השתא וואס פאר א צושטעל איז דאס? בשלמא מתנה איתא לאחר מיתה, מתנה קען חל זיין לאחר מיתה, אלא גט לאחר מיתה מי איכא, דער ענין פון גט קען נישט זיין לאחר מיתה, ווייל עס דארף זיין ווער זאל איר גט'ן, און בשעת מיתה איז זי שוין געווארן זקוק ליבם, איז דאך שוין נישט פארהאנען צו זאגן אז מען זאל געבן א גט, איז לגבי דער זאך קען איך נישט צוגלייכן פרעגט, אויב אזוי בלייבט דאך שווער, וואס האט רב אחי רב אבא געפרעגט? רב אבא האט געפרעגט, סדארף נישט זיין גלייך, פארוואס? אז ס'איז גלייך דארף עס זיין גלייך לאחר מיתה, איי לגבי דער זאך קען איך דאך נישט צוגלייכן, אלא זאגט די גמרא, רב אבא הכי קא קשיא ליה, רב אבא דאס וואס האט געפרעגט א קשיא אויף רב זירא'ן, וואס רב זירא האט געזאגט אז רב אבינא האט קונה געווען דיע מתנה פין גניבא'ן, האט רב אבא געהאט דיע קשיא. מתנת שכיב מרע במקצת היא, דאס איז א מתנה פין א שכיב מרע וואס ער גיט נישט אוועק די גאנצע נכסים, נאר ער גיט אוועק א טייל פין די נכסים, און דעמאלט ווען ער לאזט פאר זיך איבער און מתנת שכיב מרע במקצת בעיא קנין דארף מען האבען א קנין ווייל דעמאלט ווען איך זעה ער גיט נישט אלעס אוועק ער טראכט נאך פאר זיך איבער צו לאזען האט ער שוין דעם דין ווי מתנת בריא און עס דארף האבען א קנין ממילא וויאזוי זאגט רב זירא אז ער האט זוכה געווען גענ און רב אבינא אין די ד' מאות זוז. פרעגט די גמרא, מכלל קומט אויס דרב הונא סבר לא בעיא קנין, אז לויט רב הונא דארף מתנת בריא, און די זעלבע זאך מתנת שכיב מרע במקצת, וואס דאס איז גלייך צו מתנת בריא, דארף מען נישט האבן קיין קנין, והא קיימא לן דער דין איז דאך דבעיא קנין, אז מ'דארף יא האבן א קנין ביי מתנת שכיב מרע במקצת, ענטפערט די גמרא שאני הכא, דא איז א אנדער זאך אינגאנצן, כאטש דא איז געוועזן במקצת, אבער שטענדיג איז די טייטש אז דער שכיב מרע גיט במקצת, זאגן מיר ער טראכט נאך פון לעבן, האט עס א דין ווי מתנת בריא, אבער דא הכא דמצוה מחמת מיתה הוא, ער האט דאך געוויסט גניבא אז יוצא בקולר אינו חוזר, און ממילא די מתנה במקצת האט נישט דעם דין ווי מתנת בריא אז מען דארף האבן א קנין, נאר ס'האט דעם דין ווי מתנת שכיב מרע. פרעגט די גמרא אויב אזוי איז דאך שווער וואס איז רב אבא'ן שווער געווען? רב אבא זאגט. אז ער דארף נישט זוכה זיין, מכלל קומט דאך אויס דרב אבא סבר אז רב אבא האלט מצווה מחמת מיתה בעי קנין, אזוי זאגסט דאך אז ער האט דאס געפרעגט אז ער דארף נישט קונה זיין די ארבע מאות זוז דארף רב אבינא נישט קונה זיין ווייל ס'איז במקצת, אבער מצווה במקצת

לא קאמר. ער האט נישט געזאגט גניבא מען זאל אים געבן וויין וואס איז ווערט ארבע מאות זוז. דמי חמרא לא קאמר, אז מען זאל אים געבן ד' מאות זוז פון די געלט פון וויין וואס דאס הייסט אז מען זאל פארקויפן וויין און מען זאל אים געבן, דאס האט ער אויך נישט געזאגט. מחמרא קאמר, ער זאגט מען זאל אים געבן געלט פון דעם וויין, מען מאכט דען געלט פון וויין, אויב ער מיינט מען זאל פארקויפן די וויין און געבן אים די געלט האט ער געדארפן זאגן דמי חמרא, ממילא האט ער געזאגט אזוין סארט לשון וואס דאס לשון דארף מען אים נישט געבן, דאס פרעגט רב אבא מען זאל אים געבן פון די וויין געלט, פון וויין מאכט מען נישט קיין געלט, ואידך, פארוואזשע האט רב זערא געזאגט אז ער האט יא זוכה געווען? רב אבא זאגט, רב זערא זאגט, דעריבער האט ער געזאגט מחמרא
כדי ליפות את כוחו, כדי אז דער זאל האבן, רב אבינא זאל האבן א גרעסערן כח אין דער זאך, אז דער גאנצער וויין זאל זיין באחריות, ווייל אויב ער זאל געווען זאגן מען זאל אים געבן וויין אז ס'איז געווארן עה דער וויין קאלע, וואלט ער דאך אויך געליטן פון דעם שאדן, דאס לשון רש"י ווייזט אויס אז די יורשים וואלטן, אז נאר ער וואלט געליטן די שאדן, אפילו ס'איז נישט געווארן אינגאנצן עסיג, וואלטן די יורשים צו אים גע'טענה'ט נאר איין פאס צוויי, דיינס איז געווארן חומץ, און תוספות רעדט שוין פון דעם. און אויב ער זאל געווען זאגן דמי חמרא און מען האט פארקויפט אביסל און עס איז געווארן פארלוירן די געלט, קענען זיי זאגן מיר האבן עס פארקויפט פאר דיר, מיר האבן די געלט זאלסטו האבן, און דיין געלט איז געווארן פארלוירן. אבער יעצט דא אז מען האט געזאגט מחמרא איז די טייטש אזוי אז די אחריות איז פון דעם גאנצן וויין. אז ס'ווערט קאלע זאל ער נישט ליידן, ווייל פון גאנצן וויין איז זאל מען נעמען ארויס נעמען ד' מאות זוז. שלחו מתם, מ'האט געשיקט פון דארטן פון ארץ ישראל אז די דאס זאגן מחמרא איז כדי ליפות את כוחו, כדי וואס זאל האבן די מקבל א גרעסערן כח אז דער גאנצער וויין זאל זיין באחריות. רש"י. זאגט די משנה, מי שהיה מושלך לבור, איינער איז געווען אריינגעווארפן אין א גריב, ואומר און ער האט געזאגט, כל השומע את קולו, יעדערער וואס הערט זיין קול, מאכט ער א שליח, יכתוב גט לאשתו ער זאל שרייבן א גט פאר זיין פרוי, און ער האט געזאגט זיין נאמען, די נאמען פון זיין שטאט, הרי אלו יכתבו ויתנו, זאלן זיי שרייבן און געבן, כאטש ער האט נישט געזאגט תנו, און נאך א זאך, כאטש איך זע נישט דעם מענטש, רש"י, כל השומע קולו ופירש שמו ושם עירו, ער האט געזאגט זיין נאמען, דער נאמען פון זיין שטאט, פרעגט די גמרא, פארוואס זאל איך געבן א גט, וליחוש זאל מען מורא האבן, שמא שד הוא. אמר רב יודא, האט רב יודא געזאגט, כשראו לו, מען האט געזען אים, דמות אדם, ער האט אויסגעקוקט ווי א מענטש, פרעגט די גמרא, אינהו נמי אידמויי אידמו, די שי"ן דל"תס מאכן זיך א מש פארשטעלן זיך אויכעט אין פארעם פון א מענטש? ענטפערט די גמרא, דחזו ליה בבואה, מען האט געזען א שאטן, פרעגט די גמרא, וואס איז אינהו נמי אית להו בבואה, ס'איז ביי זיי דא א שאטן, זאגט די גמרא דחזו ליה בבואה דבבואה פאסירט אמאל מען זעט צוויי שאטנס, זיי האבן געזען ביי אים בבואה דבבואה איז א סימן ער איז נישט פון זיי, פרעגט די גמרא ודילמא אינהו נמי אית להו אפשר ביי זיי איז אויך דא בבואה דבבואה? אמר רב חנינא האט רב חנינא געזאגט למדני יונתן בני, אין יבמות שטייט דארטן יונתן שידא, און רש"י טייטשט דארט צוויי טייטשן, איין טייטש איז ער איז געוועזן פון זיי, א שי"ן דל"ת, און איין טייטש טייטשט דארט רש"י ער האט געוויסט וועגן זיי. בבואה אית להו, בבואה דבבואה לית להו, פרעגט די גמרא ודילמא צרה היא, אפשר איז דאס א צרה, די וואס זי איז זיך מכוון זאל איר מקלקל זיין זי זאל חתונה האבן מיט דעם גט און זי זאל ווערן גע'אסר'ט אויפן מאן, פארוואס זאג איך אז מען שרייבט מען גיט דעם גט? תנא דבי רבי ישמעאל, האט מען געלערנט אין בית מדרש פון רבי ישמעאל בשעת הסכנה, אזוי ווי דא אויך ווי מסוכן ער איז אין גרוב ווי מסוכן למות, אויב נישט יעצט גט'ן ווען וועט ער גט'ן? כותבין ונותנין אף על פי שאין מכירין, שרייבט מען א גט און מען גיט אפילו מען ווייסט נישט צו דאס איז דער מענטש וואס האט געזאגט זיין נאמען. רש"י. זאגט די משנה, פריער האט מען געלערנט ווען א שכיב מרע אדער א מענטש איז אין א סכנה ווען ער זאגט כתבו גט לאשתי אפילו ער האט נישט געזאגט מען זאל געבן, זאגן מיר, צוליב זיינע אומשטענדן האט ער נישט געזאגט מען זאל געבן, אבער געמיינט האט ער געמיינט מען זאל געבן אויכעט, דעריבער האבן מיר געזאגט אפילו ער זאגט נישט תנו דארף מען געבן, ווי איז אבער? הבריא שאמר כתבו גט לאשתי, א געזונטער מענטש זאגט כתבו גט לאשתי, און ער זאגט נישט מען זאל געבן, זאגן מיר רצה לשחק בה, ער וויל מאכן א דזשאוק, ווייל אויב ער זאל מיינען צו גט'ן וואלט ער געדארפט זאגן מען זאל געבן. מעשה בבריא אחד, א מעשה איז געווען ביי א געזונטן מענטש, שאמר כתבו גט לאשתי, ער האט געהייסן מען זאל שרייבן א גט צו זיין פרוי, ועלה לראש הגג, ער איז ארויפגעגאנגען אויפן שפיץ דאך, ונפל, און ער איז אראפגעפאלן ומת און ער איז געשטארבן, אמר רבן שמעון בן גמליאל האט רבי שמעון בן גמליאל געזאגט, אם מעצמו נפל, אויב ער איז אראפגעפאלן מעצמו ווייל ער האט זיך אראפגעווארפן, הרי זה גט, איז עס יא א גוטע גט, כאטש ער האט נישט געזאגט תנו, פארוואס? ווייל זיין דעה איז אין אנפאנג געוועזן ווען ער האט געזאגט כתבו אז מען זאל געבן, ווייל דער סוף ווייזט דאך ארויס אויף די פריערדיגע, איז די טייטש איז אלץ גערעדט געווארן אז מען האט דעם גט געגעבן ווען ער האט נאך געלעבט, ואם הרוח דחתו, אז דער ווינט האט אים אראפגעווארפן, אינו גט, איז דער גט נישט קיין גט כאטש מען האט אים געגעבן, ווייל ער האט דאך נאר געזאגט כתבו און ער האט נישט געזאגט קיין תנו, רש"י, רצה לשחק בה, הואיל ולא אמר תנו, ווייל ער האט נישט געזאגט מען זאל געבן, אם מעצמו נפל הרי זה גט, דדעתו מתחילה היתה לכך, פריער ווען ער האט געזאגט כתבו האט ער געמיינט מען זאל געבן, וסופו יוכיח, די ענדע ער האט זיך גענומען דאס לעבן ווייזט ארויס אויף די פריערדיגע והוה ליה, ס'האט דעם זעלבן דין כמפרש ווי מען האט פריער געלערנט אין דער משנה, ווען איינער גייט פארן אויפן ים אויף א מסוכן זאגן מיר דארטן אז אפילו זיי זאגן נאר כתבו זיי זאגן נישט תנו דארף מען געבן. גמרא. פרעגט די גמרא מעשה לסתור, אין די רישא שטייט אז ביי א בריא ווען ער זאגט כתבו איז לא אמר כלום, נאכער גייט ער מיר זאגן אז אמאל איז פארהאנען ביי א בריא וואס איך זאג אפילו ער זאגט נישט קיין תנו, ער זאגט נאר כתבו און דער גט איז א גט. ס'איז נישט דער סדר פון די גמרא ווען מען זאגט א דין און מען זאל ברענגען א מעשה וואס די מעשה איז סותר דעם דין. ענטפערט די גמרא, חסורי מיחסרא ס'פעלט א פאל והכי קתני מען דארף אזוי א לערנען, אם הוכיח סופו על תחלתו, אויב די ענדע ווייזט ארויס באווייזט אויף דעם אנפאנג אז דאס איז נישט געווען קיין אינגער וואס האט געוואלט לשחק מאכן א דזשאוק נאר האט טאקע געוואלט גט'ן, הרי זה גט, איז עס ביי א בריא אויב ער האט געזאגט כתבו און ער האט נישט געזאגט קיין תנו און מ'האט געגעבן דעם גט ווען ער האט נאך געלעבט איז עס א גט. ומעשה נמי ס'געווען א מעשה בבריא א געזונטע מענטש ואמר כתבו גט לאשתי און מ'איז געגאנגען מ'האט געגעבן דעם גט צו זיין פרוי זיי בטעות האבן נישט געוויסט דעם דין ווייל נארמאל האט מען דאך נישט געדארפן געבן מ'דארף ווארטן אויף דעם תנו ועלה לראש הגג איז ארויפגעגאנגען אויפן שפיץ דאך ונפל ומת ואמר רבן שמעון בן גמליאל, אם מעצמו נפל, אויב ער איז אראפגעפאלן ווייל ער האט זיך אראפגעווארפן, הרי זה גט, איז דאך הוכיח סופו על תחלתו אז ער האט פריער געטראכט צו גט'ן, אם הרוח דחתו, דער ווינט האט אים אראפגעשטויסן, אינו גט, דאס איז נישט קיין גט. דאס קען מען, מען קען דאך וויסן צו אז ס'איז נישט געווען קיין ווינט, נאר מען זעהט אז דער מענטש איז ארויפגעגאנגען אויף אזא אן ארט אריבערצוקריכן די פענס, איז דאך א סימן ער וויל זיך אראפווארפן. ההוא גברא, איין מענטש, דעל לבי כנישתא וואס איז אריינגעגאנגען אין שול, אשכח מקרי ינוקא, האט ער געטראפן דארט א מלמד ובריה און זיין זון דיתבי וואס זיי זיצן, ויתיב איניש אחרינא גבייהו, און עס זיצט דארט א דריטער מענטש, איז דארט געווען אין שול דריי מענטשן, אמר להו, האט דער מענטש געזאגט צו דיע דריי מענטשן, בי תרי מינייכו, צוויי מענטשן פון אייך נכתבו גיטא זאלן שרייבן א גט לדביתהו, צו מיין פרוי. לסוף שכיב מקרי ינוקא, דער מלמד איז געשטארבן, און דער מענטש איז געהאט אוועקגעפארן און איז נישט דא. און מ'האט דא די שאלה, מאכן א מענטש פאר א עדות, איז דאס א ענין פון כבוד, מען גיט אפ דעם מענטש ווי מען זאגט כבוד אז מען מאכט אים פאר א עדות. דא איז געזיצן דער טאטע דער מלמד מיט זיין זון, מיט נאך א דריטן מענטש, דעם טאטן מיטן זון, האט ער דאך נישט געמאכט פאר קיין עדות, א טאטע און א זון קענען דאך נישט זיין קיין עדות, האט ער געמאכט איינער פון זיי מיט דעם פרעמדן מענטש, און מ'האט דא די שאלה אז זיצט א טאטע מיט א זון, צי מי משוו אינשי ברא שליחא במקום אבא, צי דער מענטש מאכט דעם זון א שליח ווי דער טאטע איז דא, ס'ארט אים נישט וועלכעס איז גלייך אין אנפאנג האט ער געטראכט אדער דער טאטע אדער דער זון, ממילא יעצט אז דער טאטע איז נישט דא קען דער זון מיט דעם אנדערן מענטש דאס טון, או אדער לא, אדער איך זאג ס'איז נישט קיין כבוד ווען דער טאטע איז דא זאל ער מאכן דעם זון, ממילא ער האט דאך נישט געוואוסט אז דער טאטע וועט שטארבן, ממילא האט ער וועגן דעם זון אינגאנצן נישט געטראכט, פארוואס? רב נחמן אמר רב נחמן זאגט לא משוו אינשי ברא שליחא במקום אבא, א מענטש מאכט נישט קיין שליח דעם זון וואו ס'איז דא דער טאטע, ורב פפא אמר, משוו אינשי ברא שליחא במקום אבא מענטשן מאכן יא דעם זון א שליח ווי ס'דא דער טאטע אמר רבא האט רבא געזאגט הלכתא די הלכה איז משוו אינשי ברא שליחא במקום אבא דא ווי ס'דא דער טאטע קען מען מאכן א שליח דעם זון מען רעדט די דעת האדם ממילא דא אויך אז דער מקרי דרדקי איז געשטארבן קען דער זון מיט דעם אנדערן זיין די שלוחים אויף שרייבן און געבן דעם גט. רש"י זאגט די משנה אמר לשניים תנו גט לאשתי, איינער האט געזאגט צו צוויי מענטשן גיטס א גט פאר מיין פרוי, אפילו ער האט זיי נישט געזאגט דאס ווארט כתבו, איז פשטות ווייזט אויס אין די ווערטער שרייבן דעם גט זאלט איר מאכן א שליח, נאר וואס דען איר זאלט עס געבן, דאך איז דער דין אז זיי אליין מוזן שרייבן און זיי אליין מוזן געבן, די גמרא וועט ווייטער שוין קלערן וואס מען מיינט זיי אליין מוזן, צי זיי אליין מוזן זיך חתמ'נען נישט בלויז די געבן, זיי מוזן זיך חתמ'נען, אדער אויכעט נישט בלויז די חתמ'נען, נאר זיי מוזן שרייבן אויכעט. או לשלושה, אדער האט געזאגט צו דריי מענטשן, כתבו גט ותנו לאשתי, ביי דריי, אויב ער האט געזאגט בפירוש כתבו און תנו. איז דער דין הרי אלו יכתבו ויתנו, מוזן זיי אליין שרייבן און געבן, איז ווייטער דא טאקע אין דעם צוויי טייטשן, צי מען מיינט הרי אלו יכתבו זיי מוזן אליין חתמ'נען און געבן, אבער שרייבן קען א אנדערער מענטש אויכעט, אדער ניין זיי מוזן אויכעט שרייבן. פארוואס איז דא אזוי יא דער דין, ווייל ער האט דאך בפירוש געזאגט אז זיי זאלן שרייבן. ווי איז אבער אמר לשלושה ער האט געזאגט צו דריי מענטשן תנו גט לאשתי און ער האט נישט געזאגט כתבו איז דעמאלט זאגן מיר אז ער האט זיי געמאכט פאר א בית דין אז זיי זאלן מיט דעם זען הרי אלו יאמרו לאחרים קענען זיי זאגן צו אנדערע ויכתבו און אנדערע זאלן שרייבן און חתמ'נען ווייל ער מיינט נישט זיי דווקא, והא ראיה ער האט דאך נישט געזאגט צו זיי כתבו, ער מיינט זיי זאלן זיין אויף דעם א בית דין, מפני שעשאן בית דין, דברי ר' מאיר. וזו הלכה און די הלכה העלה האט געברענגט אין בית מדרש אריין ארויפגעברענגט ר' חנינא איש אונו מבית האסורין רבי עקיבא איז געזיצן אין תפיסה, איז ער געוועזן רב חנינא ביי אים, האט ער ארויפגעברענגט פון תפיסה די הלכה, וואס לשון ארויפגעברענגט? ווי שטייט ביי יוסף מען האט אים ארויסגענומען פון גרוב, זאגט דאך דער רש"י אז דער דרך פון סוהר פון תפיסה איז געווען אין דער ערד. מקובל אני, איך בין מקובל, באומר לשלושה ווען ער זאגט צו דריי, תנו גט לאשתי שיאמרו לאחרים ויכתבו, קענען זיי הייסן אנדערע זאלן שרייבן, מפני שעשאן בית דין, ער האט דיע דריי געזאגט זיי זאלן זיין א בית דין, אבער נישט זיי זאלן שרייבן, והא ראיה ער האט דאך נישט געזאגט כ כתבו. אמר רב יוסי, האט רב יוסי געזאגט, נומינו לשליח, מיר האבן געזאגט צו דעם שליח צו חנינ'ען, וואס ער איז געווען דער שליח צו ברענגען די הלכה אין בית מדרש, אף אנו מקובלין, דו ביסט מקובל זיי קענען אנדערע שרייבן, דו זאגסט מקובל אני, מיר זענען מקובל, שאפילו אמר לבית דין הגדול שבירושלים, אפילו ער האט געזאגט צו דעם בית דין הגדול וואס אין ירושלים, צו די סנהדרין גדולה, תנו גט לאשתי, און ער האט נישט געזאגט כתבו, מיינט מען שילמדו, אויב זיי קענען ניט שרייבן קיין גט זאלן זיי זיך לערנען, און ויכתבו, זיי אליין זאלן שרייבן, די בית דין, ויתנו, און די בית דין זאלן געבן. נאך א דין שטייט, אמר לעשרה כתבו ותנו גט לאשתו, ס'געווען צען מענטשן, האט ער געזאגט, שרייבטס און גיט א גט צו מיין פרוי, מיינט ער נישט אז אלע זאלן זיין דעמאלט אחד כותב, איינער שרייבט ושניים חותמים, און צוויי חתמ'נען, ווי איז אבער האט געזאגט, כולכם כתובו, אלע זאלט איר שרייבן אחד כותב, איינער שרייבט וכולם חותמים, און אלע חתמען זיך, אין ווארט כתובו ליגט אי כתיבת הגט אי די חתימה, לפיכך דעריבער אם מת אחד מהם, אז איינער פון די צען מענטשן איז געשטארבן און ער האט דאך געזאגט כולכם, איז וויל ער דאך אז ווען זאל עס זיין א גט דווקא ווען אלע וועלן זיך חתמ'נען, איז אויב איינער איז געשטארבן, הרי זה גט בטל איז דער גט בטל. רשי עמוד א, אמר לשניים תנו גט לאשתי אף על גב דלא אמר, כאטש ער האט נישט געזאגט צו די צוויי כתבו ותנו, דאך איז דער דין הרי אלו יחתמו בעצמן, אליין מוזן זיי חתמ'נען, ולא יאמרו לעדים אחרים לחתום, זאל נישט הייסן אנדערע זיך חתמ'נען, דלאו בית דין מנינהו ער האט זיי נישט געמאכט פאר א בית דין, לצוות על אחרים אז זיי זאלן הייסן אנדערע חתמ'נען, אלא עדים שוינהו ער האט זיי געמאכט עדות, בגמרא מפרש די גמרא איז מפרש על כתב הגט אויף שרייבן דעם גט אם יכולין לצוות לסופר אחר לכתוב צו דאס קענען זיי הייסן אן אנדער סופר שרייבן או אדער הם עצמם צריכים לכותבו נישט בלויז זיי מוזן זיך חתמ'נען נאר זיי מוזן שרייבן דעם גט אויך או לשלושה

ווי איז אמר לשלושה תנו ולא אמר און ער האט נישט געזאגט כתבו? הרי אלו יאמרו לעדים אחרים לכתוב ולחתום קענען זיי הייסן אנדערע שרייבן און חתמ'ן וליתן צו געבן, זיי אליין מוזן גארנישט נישט טון, מפני שעשאן בית דין האט נאר געמאכט זיי זאלן זיין די בית דין זאלן זען אז ס'זאל זיין בכשרות מבית האסורים. משמו של רבי עקיבא, אין נאמען פון רבי עקיבא'ן שנחבש בבית האסורין וואס איז געווען אין תפיסה. נומינו לשליח, אמרנו לשליח לחנינא שנעשה וואס ער איז געווארן שליח בהלכה זו אין דער הלכה לאומרה בבית המדרש, האבן מיר אים געזאגט אז מיר זענען אנדערש מקובל, מיר זענען מקובל אז אפילו ל א בית דין הגדול, נישט איך דארף מאכן דעם בית דין, ס'איז שוין דא א בית דין, און ס'איז די בית דין הגדול, איז אויך דער דין מוזן זיי אליין שרייבן, ילמדו, זיי זאלן זיך לערנען, אם אינם יודעים לכתוב, ילמדו זאלן זיך לערנען לכתוב צו שרייבן, עד שיכתבו בעצמם, אז זיי אליין מוזן דאס שרייבן. גמרא, אמר רבי ירמי' בר אבא, האט רבי ירמי' בר אבא געזאגט, שלחו ליה מבי רב לשמואל, פון בית מדרש פון רב'ן האט מען געשיקט א שאלה פרעגן שמואל'ן, ילמדנו רבינו, דער רבי זאל אונז לערנען, אמר לשניים, ער האט געזאגט צו צוויי, כתבו ותנו גט לאשתי. ואמרו לסופר, און דיע צוויי האבן געזאגט צו א סופר, וכתב, און דער סופר האט געשריבן, וחתמו הן, און געחתמעט האבן דיע צוויי וואס דער מאן האט זיי געזאגט, כתבו ותנו, מהו. צי דער גט איז א כשר'ע גט. דאס וואס שטייט זיי אליין מוזן שרייבן צי גייט עס ארויף אויף דער חתימה, און דא אויך זיי האבן זיך דאך גע'חתמ'עט איז כשר, אדער ניין אז די כתיבה די שרייבן דעם גט דארפן אויכעט זיי און אויב דא אז זיי האבן נישט געשריבן איז נישט כשר. אזוי האט מען געפרעגט שמואל'ן. שלח להו, האט זיי שמואל געענטפערט, תצא, אויב א פרוי האט באקומען אזוין גט און זי האט חתונה געהאט, תצא, מכח ספק זאגן מיר, טאר זי נישט וואוינען מיט'ן מאן. והדבר צריך תלמוד, די זאך איז נאך נישט קלאר, איך דארף עס נאך לערנען פון די גדולים, פון די גרעסערע פון אונז, צו וויסן צי דער גט איז כשר צי נישט. פרעגט די גמרא, מאי הדבר צריך תלמוד? וואס איז שמואל'ן דער ספק וואס ר'האט געזאגט, מ'דארף, ער דארף נאך הערן פון זיין רעבן וואס ער זאגט וועגן דעם ארט. אילימא אז דו וועסט זאגן משום דהוו להו מילי דאס אויך וואס ער האט זיי געזאגט כתבו און זיי זענען געגאנגען זיי האבן דאס געזאגט צו א סופר ער זאל שרייבן דאס איז ווערטער ומספקא ליה שמואל האט א ספק מילי ווערטער אי מימסרן לשליח צו דאס די ווערטער קען מען דער שליח איבערגעבן צו א צווייטן מאכן א צווייטן שליח, או לא מימסרן לשליח, אזוי האבן מיר דאך געלערנט אז מען האט געמאכט א שליח צו געבן דעם גט פאר דער פרוי, אז ס'איז געשען אויפן וועג א אונס, חלה, צו א צווייטע סיבה, קען דער שליח מאכן א צווייטן שליח, דארט איז דאך דער שליח נישט בלויז אויף מילי, נישט בלויז אויף ווערטער א שליח, ער האט דאך א גט אין די האנט, קען דער שליח גיין מאכן א צווייטן שליח, אבער דא וואס מען האט איבער געגעבן מילי נאר ווערטער, צו כ א האט די שליחות דעם כח צו מאכן א צווייטן שליח? וועסטו זאגן אז דאס איז שמואל'ן דער ספק דעריבער טראכט שמואל, קען זיין מילי מימסרן לשליח איז דער גט א גוטער גט, און קען זיין מילי לא מימסרן לשליח איז דער גט נישט קיין גט, והאמר שמואל אמר רבי, שמואל האט דאך געזאגט פאר רבי'ן, הלכה כרבי יוסי, די הלכה איז ווי רבי יוסי פון אונזער משנה, וואס רבי יוסי זאגט, מילי לא מימסרן לשליח, איז אויב ווידער שמואל פסק'נט,

צי מיינט ער צו זאגן זייער חתימה נאר, און דא האבן זיי זיך דאך געחתמעט, אויפן גט, אדער האט ער אויך געמיינט אז זיי זאלן שרייבן? וואס וואס איז די שאלה? דאס וואס ער האט געזאגט כתבו, צי האט ער נאר געמיינט די חתימה? ממילא קענען זיי נישט הייסן א סופר שרייבן, קענען זיי יא הייסן הייסט עס, אדער זיי אליין אינגאנצן, אבער אויב מיר לערנען ווידער מילי לא מימסרן לשליח, אפילו איך זאל זאגן ער האט עס געמיינט נאר די חתימה, איז דאך אויך ווידער נישט גוט, פארוואס? ער האט טאקע זיי געהייסן זיי זאלן חתמ'נען, אבער זיי האבן דאך נישט קיין כח צו געבן איבערצוגעבן דעם אנדערן, וועלן מיר באלד דאס זען אין גמרא. זאגט די גמרא, ותיפשוט ליה ממתניתין, איך קען זיך די זאך פושט זיין פון די משנה, די שאלה דיינע איז ווען ער זאגט כתבו צי מיינט ער נאר די חתימה אדער אפשר מיינט ער דעם שרייבן אויכעט, זאל איך זיך פושט זיין פון די משנה, אין די משנה שטייט אמר לשניים, ער האט געזאגט צו צוויי, תנו גט לאשתי גיטס א גט צו מיין פרוי, או לשלושה, כתבו גט ותנו לאשתי. הרי אלו יכתבו ויתנו, ווערט דערמאנט אין דער משנה, הרי אלו יכתבו ויתנו, וואס איז די ראיה? איך וואלט אנדערש געלערנט פשט, הרי אלו יכתבו, אז לכאורה האט דאך געדארפן שטיין יכתבו ויחתמו ויתנו, און אויב עס ווערט נאר דערמאנט יכתבו, ווייזט אויס זאלן נאר חתמ'נען.

אדער מען מיינט דעם גט אויכעט. זאגט די גמרא, פשיטא דאס איז א זיכערע זאך דכתב הגט, אז זיי אליין מוזן שרייבן דעם גט, און די ווערטער פון כתבו מיינט מען זאלן אליין שרייבן דעם גט, דקתני סיפא און די חתמ'ע איז די חתמ'ע איז זיכער, דקתני סיפא אין די סיפא שטייט, אין די סיפא פון אונזער משנה, אמר רב יוסי, רב יוסי האט געזאגט, נומינו לשליח, מיר האבן געזאגט צו דעם שליח צו חנינא'ן וואס ער האט אונז געברענגט די הלכה פון ר' עקיבה'ן, אף אנו מקובלין, מיר האבן זענען אויך מקובל, שאפילו אמר לבית דין הגדול שבירושלים, אפילו ער האט געזאגט צום בית דין הגדול פון ירושלים, תנו גט לאשתי, אז זיי זאלן געבן א גט צו מיין פרוי, שילמדו, אז זיי זאלן זיך לערנען. אויב זיי קענען נישט, ויכתבו, זאלן שרייבן, ויתנו לה, מען זאל איר געבן. אי אמרת בשלמא כתב הגט הוא, אויב איך זאג אז די הקפדה איז אויכעט אויף דעם כתב הגט, שפיר, פארשטיי איך זיי דארפן זיך גיין לערנען, נישט יעדער תלמיד חכם קען שרייבן א גט. אלא אי אמרת כתב ידן הוא, דו זאגסט מען מיינט די חתימה, דארף מען זיך לערנען צו מאכן א חתימה, מי איכא בי דינא איז דען דא א בית דין דלא ידעי מחתם חתימת ידייהו וואס זיי קענען זיך נישט חתמ'נען, איז ממילא ווען איך זעה אז ער זאגט מען זאל זיך לערנען איז די חתימה נאר מען מיינט שרייבן דעם גט, זאגט די גמרא אין, יא, איכא בי דינא חדתא, ס'קען זיין א נייע בית דין. וואס האבן זיך נאך נישט געלערנט צו וויאזוי צו חתמ'נען, פרעגט די גמרא, ואי סבירא לן, אפילו איך זאל זאגן דהאי כתובו כתב ידן הוא, אפילו איך זאל זאגן אז מען מיינט די חתימה, הא אבער כתב הגט גייסט דו זאגן כשר, אבער די כתב הגט קענען זיי הייסן א סופר ער זאל שרייבן, ווי אזוי קענען זיי הייסן א סופר זאל שרייבן, והאמר שמואל אמר רבי, שמואל האט דאך געזאגט פאר רבי, הלכה כרבי יוסי דאמר מילי לא מימסרן לשליח, איז אויב ער זאל טאקע זיין ער איז נישט מקפיד זיי זאלן שרייבן. שאנדע און ער זאגט זיי זאלן זיך חתמ'נען, אבער ווי קענען זיי הייסן אז די א סופר זאל שרייבן, ס'איז דאך מילי לא מימסרן לשליח, זאגט די גמרא אמרי וועט דאך אזוי זאגן, אי סבירא לן אויב מיר האלטן דכתובו כתב ידן הוא אז דאס וואס ער זאגט צו זיי זאלן שרייבן מיינט מען נאר די חתימה, איי דו פרעגסט מיר ווי אזוי קענען זיי מאכן א שליח דעם סופר מילי לא מימסרן לשליח כתב הגט די שרייבן דעם גט נעשה איז גלייך כאומר אמרו ווי די מאן האט גלייך געזאגט צו דעם שליח אמרו אז דו זאגסט עס און זאגסט צום סופר און נישט די טייטש איז ער מאכט אים א שליח און ער זאל מאכן א שליח צו שרייבן נאר ער מאכט גלייך יענעם פאר א שליח. כאומר אמרו, און מודה רבי יוסי, און רבי יוסי איז מודה, באומר אמרו. אויב דער מאן זאגט צו איינעם, זאג יענעם מענטש, איך האב אים געמאכט א שליח ער זאל שרייבן פאר מיר א גט, איז נישט די טייטש איז ער מאכט דעם מענטש א שליח, און דער שליח מאכט א צווייטן שליח, נאר ער מאכט דירעקט דעם צווייטן פאר א שליח, און דאס קען מען מאכן ווי מיר האבן געלערנט דף כ"ט עמוד ב', א מעשה, איינער האט געוואלט שיקן א גט צו זיין פרוי, האט דער שליח געזאגט ער ווייסט איר נישט, ער קען איר נישט, האט ער געזאגט צו אים, זיל יהבה לאבא בר מניומי דידע לה, גיב עס איבער צו אבא בר מניומי, און איך מאך א שליח אבא בר מניומי, און ער זאל עס איר געבן. הייסט עס אז מען קען מאכן א שליח אפילו שלא בפניו, איז דא אויך די זעלבע זאך, אז אומר אמרו גייט נישט אריין אין דעם גדר פון שליח עושה שליח, נאר דער מאן דירעקט מאכט דעם סופר פאר א שליח. רש"י. פרעגט די גמרא, ומי מודה רבי יוסי באומר אמרו, איז דען רבי יוסי מודה דארט ווי דער מאן זאגט צו א שליח, זאג דעם סופר ער זאל שרייבן פאר מיר א גט, אז דאס גייט נישט אריין אין דעם כלל פון מילי לא מימסרן לשליח און ס'איז גוט? והתנן, מיר האבן געלערנט אין דער משנה, כתב סופר ועד כשר. כתב סופר מיט איין עדות איז כשר. ואמר רבי ירמי', האט רבי ירמי' געזאגט, חתם סופר שנינו. מען מיינט כתב סופר, אז דער סופר האט זיך גע'חתמ'עט און נאך איין עדות האט זיך מיט אים געחתמעט, איז כשר. האבן מיר אויף דעם א שווערע קשיא. ווי אזוי קען זיין כשר א גט ווען דער סופר איז דארטן געחתמעט? ס'קען אמאל זיין אז דער מאן האט נישט געמאכט דעם סופר קיין עדות זיך צו חתמ'נען, און דאך האט ער געחתמעט. ווי אזוי דער סופר האט געזאגט צו צוויי מענטשן, גייט און זאגט דעם סופר אז דער סופר זאל שרייבן דעם גט, און חתמ'נען דעם גט זאלט איר הייסן אנדערע צוויי, אדער איר אליין זאלט חתמ'נען דעם גט. נאכער גייען זיי צום סופר, זיי זאגן דער סופר זאל זיי שרייבן דעם גט, דער מאן האט געהייסן, זיי שעמען זיך פאר דעם סופר, וואס דער סופר איז נישט קיין עדות, גייען זיי, און זיי זאגן אז דער סופר אז דער מאן האט געזאגט דער סופר זאל זיך חתמ'נען פאר א עדות און איינער פון די צוויי איז אין אמת'ן איז דאך דער גט א פסול'ער גט דער סופר ווייסט נישט דער סופר הערט פון צוויי מענטשן אז דער מאן האט געזאגט ער זאל זיין דער עדות חתמ'נט ער זיך. אבער מצד הדין איז דאך דער גט א פסול'ער גט, ווייל דער מאן האט דאך ניט געמאכט קיין שליח דעם סופר ער זאל זיך חתמ'נען. פארוואזשע זאגן מיר חתם סופר ועד איז כשר, ס'עט דאך ארויסקומען פון דעם א מכשול. ואמר רב חסדא, האט רב חסדא אויף דעם געזאגט, מתניתין די משנה וואס ס'שטייט אין דער משנה אז חתימת סופר ביי גט איז כשר, מני, ווי ווער איז דאס, רב יוסי היא, דאס גייט ווי רב יוסי דאמר וואס ער זאגט מילי לא מימסרן לשליח, אז מילי קען ניט ווערן איבערגעגעבן צו שליח, דעריבער קען זיך קיינער נישט חתמ'ן אין א גט דווקא ווען ער האט געהערט פון דעם מאן אליין, ווייל דער שליח קען נישט זאגן צו אנדערע זאלן זיך חתמ'ן אין דעם גט. דעריבער האב איך נישט דא וואס מורא צו האבן טאמער דער מאן האט נישט געהייסן דעם סופר חתמ'נען, נאר ער האט געהייסן די שליחים זאלן זאגן אין סופר ער זאל שרייבן און אנדערע זאלן זיך חתמ'נען. און דער שליח, די צוויי מענטשן האבן מורא דער סופר וועט ווערן פארשעמט וואס מען נעמט אים נישט פאר קיין עדות, און צוליב דעם וואס זיי ווילן נישט ער זאל ווערן פארשעמט וועט ער הייסן די צוויי מענטשן דער סופר זאל זיך חתמ'נען, האב איך פון דעם נישט קיין מורא. איז דאך פון דעם א ראיה שוין. אז באומר אמרו האלט אויך רבי יוסי אז ס'איז מילי לא מימסרן לשליח, פארוואס ואי סלקא דעתך מודה רבי יוסי באומר אמרו, אויב איך וועל זאגן אז רבי יוסי איז מודה אז באומר אמרו אז ווען דער מאן זאגט דירעקט מאכטס דעם סופר פאר א שליח צו שרייבן דעם גט, אדער מאכט. דיע מענטשן עדות אויף חתמ'נען, דעמאלט איז גוט, איז דאך נפיק מינה חורבה, וועט דאך ארויסקומען פון דער זאך א מכשול, פון דעם מאל וואס איך בין מכשיר חתימת סופר מיט עד אחד, וועט דאך ארויסקומען פון דעם א מכשול.

לכאורה דארף דאך זיין נישט גוט ווייל ס'עד מפי עד, באווארנט תוספות דאס א הייסט נישט עד מפי עד, די ראשונים זיי זענען נאר שליחים וואס זיי הייסן אז דער מאן האט געזאגט זיי זאלן זיין די עדות, ומשום כיסופא דסופר, זיי שעמען זיך. וואס מען הייסט נישט דעם סופר זיין געחתמ'ט אלס עדות, חיישי, האבן זיי מורא ומחתמי, זיי וועלן חתמ'נען חד מהנך סהדי איינער פון דיע צוויי עדות וסופר בהדייהו און דעם סופר אלס עדות, ובעל לא אמר הכי און דער מאן האט אזוי א נישט געזאגט דער מאן האט געזאגט אז חתמ'ן זיך זאל זיין אנדערע איז דאך דער סופר נישט געווארן קיין שליח אויף חתמ'נען, איז דאך דער גט א פסול'ער גט, און ווען איך זע, שמואל איז מכשיר, חתם סופר ועד, איז דאך פון דעם א ראיה אז שמואל האלט, אומר אמרו, טאר מען אויך ניט. דעריבער האב איך נישט קיין מורא אז מען האט נישט געהייסן דעם סופר חתמ'נען דער מאן, נאר די עדות זאגן ער זאל זיך חתמ'נען, די שלוחים זאגן ער זאל זיך חתמ'נען, כ'האב פאר דעם נישט קיין מורא, ווייל כל זמן דער סופר הערט נישט פון דעם מאן אז ער הייסט אים חתמ'נען, אז ער הייסט אים שרייבן דעם גט, וועט ער דאס נישט טאן. זע איך דאך אז ביי אומר אמרו האלט אויך רבי יוסף אז איך זאג מילי לא ממסרי לשליח. ענטפערט די גמרא, כיוון דאמר מר, ווייל מיר האבן דאך געלערנט כשר. אין אזא'ן פאל אומר ער זאגט מען זאל זאגן דעם סופר ער זאל שרייבן דער מאן האט געזאגט פאר צוויי זאגטס דעם סופר ער זאל שרייבן און זאגטס פאר די און די צוויי מענטשן זאלן זיך חתמ'נען כשר דער גט איז כשר. ולא תעשה כן בישראל, אבער לכתחילה טאר מען אזוי נישט טון, ווייל איך האב מורא אז דער מאן האט נישט געזאגט די צוויי מענטשן זאלן הייסן דעם סופר שרייבן און די אנדערע חתמ'נען, נאר די פרוי האט זיי געדינגען, ווי די גמרא זאגט דא אויף סוף עמוד, חיישינן שמא תשכור עדים, כאטש אומעדום איז דאך דא א כלל, צוויי עדות זענען באגלייבט, כ'האב נישט מורא פאר זאגן ליגנט, אבער דא אויך זאגט די גמרא מעשה לא עבדי דיבורא קאמרי, א דיבור קענען זיי זאגן פאלש, דעריבער לכתחילה טאר מען דאס נישט טון, ממילא מען טאר דאס לכתחילה נישט טון לא שכיח, איז די זאך ניט שכיח, און אויב ס'איז מילתא דלא שכיחא, לא גזרו רבנן, האב איך פאר דעם מאל נישט קיין מורא. שטעלט זיך א שאלה, מיר האבן דאך געלערנט ווייטער אין דער משנה, כתב סופר ועד כשר, איז דאך די טייטש כשר אז ס'איז כשר אפילו לכתחילה, וואזשע זאגט דא די גמרא כשר ולא תעשה כן בישראל, אז לכתחילה טאר מען דאס נישט טון? דארף מען לערנען אזוי א פשט. שמואל האלט נישט דאס וואס רבי ירמי' זאגט, חתם סופר שנינו, נאר ער וועט איינלערנען די משנה רעדט זיך, געשריבן האט עס א סופר און ס'האט זיך גע'חתמ'עט איין עדות, איי ווי אזוי קאן זיין כשר א גט מיט איין עדות? נאר עס רעדט זיך א סופר מובהק, א באוויסטער סופר, וואס מען ווייסט אז ער וועט נישט שרייבן אויב דער מאן וועט אים נישט הייסן שרייבן, דעריבער ווערט זיין שרייבן גערעכנט בחתימת עד אחד. איז לויט שמואל'ן וועט זיך די סופר נישט, די משנה נישט רעדן אינגאנצן בחתימת סופר. שמואל האלט נישט דאס וואס רב חיסדא האט געזאגט רבי יוסי היא, נאר שמואל וועט איינלערנען אז דארטן רעדט זיך כתב סופר, און דברי הכל לויט יעדן איינעם איז עס כשר לכתחילה. פרעגט די גמרא, וליחוש, לאמיר מורא האבן, אויב איך זאג שמואל האלט אז אומר אמרו איז כשר, לאמיר מיר מורא האבן, דילמא אמר להו לבי תרי, טאמער די מאן האט געזאגט צו צוויי

וועט זיך ארויסקומען פון דער זאך א מכשול. זאגט די גמרא, אמרי כ'וועל דיר ענטפערן, הא נמי, דאס אויכעט, כשר ולא תעשה הוא, לכתחילה טאר מען דאס נישט טון, בדיעבד איז עס כשר, און אויב לכתחילה טאר מען דאס נישט טון, איז דאס מילתא דלא שכיחא, און מילתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן. פרעגט די גמרא, הניחא דאס וועט זיין גוט, למאן דאמר דער וועלכער לערנט כשר ולא תעשה, דער וואס ער לערנט מען טאר אזוי נישט טון, וואס פאר א חשש איז דא דא, דא איז דאך נישטא די חשש שמא תשכור עדים, ווייל די מאן זאגט דאך צו די עדים זיי אליין זאלן זיך חתמ'נען. נאר דער וואס ער לערנט מען טאר אזוי נישט טון, ער איז גוזר אין דעם פאל ווען דער מאן זאגט צו צוויי אמרו לסופר ויכתוב ואתם חתומו, בין איך דאס גוזר צוליב דעמאלט ווען ער האט געזאגט צו צוויי אמרו לסופר ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתמו, איך בין גוזר איינס צוליב דעם אנדערן. איז עס זייער גוט לויט דעם מאן דאמר. אז ס'א מילתא דלא שכיחא האב איך נישט גוזר געווען. אלא למאן דאמר כשר ותעשה, דער וועלכער לערנט אז אין דעם פאל ווען ער זאגט צו צוויי, זאגט צו דעם סופר ער זאל שרייבן דעם גט און איר וועט זיך אויף דעם אויך חתמ'נען, איז עס כשר לכתחילה, מאי איכא למימר. קען דאך ארויסקומען א מכשול אויב איך וועל זאגן אז איך בין מכשיר אין אזא איין פאל אומר אמרו קען דאך ארויסקומען א מכשול מיט חתמ'ענען דעם סופר כאטש דער מאן האט אים נישט געהייסן אז זאל זיין א עד חתימה אלא זאגט די גמרא רבי יוסי תרתי אמר רבי יוסי זאגט אויף צוויי זאכן לפסולה, סיי ווען ער זאגט צו דריי תנו, סיי ווען ער זאגט אמרו לפלוני ויכתוב ופלוני ופלוני ויחתמו איז אויך פסול. לויט רבי יוסי קען נישט דער סופר שרייבן דעם גט, די עדות קענען זיך נישט חתמ'נען אויף דעם גט, נאר דווקא ווען זיי האבן אליין געהערט מפי בעל. און דאס וואס ס'איז דא ווייטער אין גמרא א מחלוקת פון די אמוראים צי תעשה כן בישראל צי לא תעשה, דאס איז נאר אליבא דרבי מאיר, וואס רבי מאיר לערנט מילי מימסרן לשליח, אבער לויט רבי יוסי איז עס פסול די גט אינגאנצן, און דאס וואס רב חסדא האט פריער געזאגט א חתם סופר איז כשר אליבא דרבי יוסי, ס'איז אזוי טאקע, ווייל לויט רבי יוסי איז דאך קען דאך נישט ארויסקומען קיין שום מכשול, ווייל דער סופר וועט זיך דאך קיינמאל נישט חתמ'נען אויב מ'האט איהם נישט געהייסן חתמ'נען. יעצט איז שמואל, שמואל וואס האט פריער געזאגט, הדבר צריך תלמוד. אז עס קען זיין דאס וואס דער מאן האט געזאגט כתבו האט ער נאר געמיינט זיי זאלן זיך חתמ'נען, אבער שרייבן דעם גט ארט אים ניט, איז האמער דאך געזאגט אז זיי קענען הייסן דעם סופר ער זאל שרייבן דעם גט, אומר אמרו איז גוט. סבר לה כוותיה בחדא. איין זאך האלט ער ווי רבי יוסי, מען האט דאך אזוי פריער געזאגט, הלכה כרבי יוסי אז מילי לא מימסרן לשליח, ווען איז דאס אויב ער האט נישט געזאגט אמרו. ופליג עליה בחדא, באומר אמרו, קריגט ער אויף רבי יוסי, און ער האלט אז אומר אמרו גייט עס נישט אריין אין דעם כלל פון מילי, און דעמאלט זאגן מיר אז זיי קענען הייסן דעם סופר אז דער סופר זאל שרייבן רש"י, מען דארף פארשטיין וואס איז די סברה פון רבי יוסי אומר אמרו זאל נישט גוט זיין, בשלמא אזוי יא, ער מאכט זיי פאר א שליח און זיי זאלן איבערגעבן דאס צו מאכן א צווייטן שליח, זאגן מיר דער וועלכער איז געווארן א שליח נאר אויף א זאך פון ווערטער קען נישט מאכן קיין צווייטן שליח, אבער דא האט דאך די טייטש. אז ער מאכט דירעקט דעם פלוני פאר א שליח, ער זאגט זאג דעם מענטש, דער מענטש זאל ווערן א שליח, איז דאך עס גלייך צו דער גמרא וואס מיר האבן געלערנט דף כ"ט עמוד ב', די מעשה איינער האט געשיקט א גט זיין פרוי, האט דער שליח געזאגט ער קען נישט די פרוי, ער ווייסט נישט איר, האָט ער געזאָגט צום שליח, גיב עס אבא בר מניומי. רופט זיך עס דאָרט אָן, אַז ער האָט דירעקט געמאַכט א שליח אבא בר מניומי, ווי די גמרא פירט דאָרט ווייטער אַרויס, אַז דער שליח אַליין זאָל קאָן נישט געבן דעם גט פאַר דער פרוי, ווייל ער הייסט נישט קיין שליח לגירושין. פאַרוואָס זשע זאָל דאָ נישט גוט זיין? אומר אמרו, לויט רבי יוסי. ווייטער, דף ע"א, עמוד ב', זאגט דאך דארט רש"י אז מען קען נישט מאכן קיין שליח אויף דברים בעלמא, און עס ווייזט דארט אויס אזוי אז דער ערשטער קען איז אויך נישט קיין שליח אויב די שליחות איז נאר אויף דברים בעלמא. דא ביי אונז ווייזט אויס עס לשון רש"י, אז דאס וואס מען זאגט צו דעם שליח, זאג איך מילי לא מימסרן לשליח אחר, אים קען איך איבערגעבן מילי, נאר ער קען עס נישט איבערגעבן צו א צווייטן. ווייטער ע"א עמוד ב' ווייזט אויס עס לשון פון רש"י, אז גלייך דעם ערשטן קען איך נישט מאכן קיין שליח אויף מילי, איך קען גלייך נישט מאכן קיין שליח נאר אויף ווערטער. איז אפשר אין דעם איז אפהענגיג פשט פון מילי לא ממסרן לשליח? לויט רב יוסי'ן איז די טייטש אומר אמרו טויג נישט, ווייל איך קען נישט מאכן א שליח נאר אויף דיבור, שטענדיג א שליח דארף זיין אויף מעשה. דא ווי איך לערן אראפ דעם דין פון שליחות איז דארט אלעס אויף א מעשה, נישט אויף דיבור. שמואל וואס ער האלט אומר אמרו איז גוט, ווייל ער לערנט פשט א שליח אויף דיבור קען איך אויך מאכן, נאר דער שליח וואס איך האב געמאכט אויף דיבור, ער קען נישט גיין מאכן קיין צווייטן שליח. אין די הגהות פון חשק שלמה, ענדע מסכתא, ברענגט ער אראפ די סתירה פון רשי דא.